בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף נ ח, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען אין דף נ ז, די גמרא האט זיך געשטעלט אויף דאס וואס די משנה האט געזאגט ולא בכבול, דאס וואס שטייט אין די משנה אז א פרוי טאר נישט ארויסגיין מיט א כבול, האבן מיר געזען רבי ינאי האט געברענגט צוויי פשטים וואס קען מיינען א כבול, איין פשט איז כבול א כבלא דעבדא, א סימן וואס קנעכט פלעגן גיין מיט דעם, און דער צווייטער פשט פון כבול איז א מין כיפה של צמר, אזא מין קאפל, וואס פרויען פלעגן גיין אונטער די סבכה אונטער די הוט און מען האט געזען אמר ר' אבהו מסתברא כמאן דאמר כיפה של צמר תנן אז דער כבול איז אזא כיפה של צמר ס'איז א סארט תכשיט וואס מען פלעגט גיין א סארט קאפל וואס איז געווען מען האט עס אנגעטון אלס תכשיט ס'איז געווען גאר שיין מען האט עס געלייגט אונטער די סבכה וואס די משנה האלט מען טאר נישט ארויסגיין מיט דעם אין רשות הרבים זאגט יעצט די גמרא דף נ ח עמוד א' ושמואל אמר שמואל קריגט זיך אויף דעם און שמואל האלט כבלא דעבדא תנן אז דער כבול וואס שטייט אין די משנה מיינט נישט די כיפה של צמר, נאר ס'מיינט כבלא דעבדא דער סימן וואס קנעכט גייען מיט דעם, און במילא ווייטער ווי מ'האמיר געזען נעכטן, לויט דעם מאן דאמר טאקע לויט שמואל עט אויסקומען אז א כיפה של צמר אוודאי מעג א פרוי יא גיין, פארוואס ווייל שמואל האלט אז ס'נישט דא קיין חשש אז עט אויסטון די כיפה של צמר זיך באווייזן מיט דעם פאר די חבר'טעס ווייל ס'ליגט אונטער די סבכה, אונטער די הוט, ס'איז זייער קאמפליצירט אראפצושלעפן אן אויפדעקן די האר, און ממילא זאגט שמואל איז נישט דא אזא חשש, נאר וואס, כבלא דעבדא טאר מען נישט גיין, פרעגט איצט די גמרא אזוי, ומי אמר שמואל הכי, קען דען זיין אז שמואל האט געזאגט אז א פרוי טאר נישט ארויס גיין מיט א כבלא דעבדא, יעצט מ'רעדט נישט פון סתם א פרוי, מ'רעדט פארשטייט זיך פון א שפחה, ווייל א סתם א פרוי גייט דאך נישט מיט קיין כבלא דעבדא, אבער קען דען זיין אזא זאך, והאמר שמואל, שמואל האט דאך געזאגט, יוצא העבד בחותם שבצווארו, אבל לא בחותם שבכסותו, שמואל האט געזאגט א מימרא אזוי, א קנעכט, מעג ארויסגיין רשות הרבים מיט א חותם וואס הענגט אים אויפן האלז, אבער נישט מיט א חותם וואס ליגט אים אויפן קלייד, וואס איז דאס דער חותם וואס הענגט אויפן האלז? דער חותם וואס הענגט אויפן האלז דאס איז די כבלא דעבדא, יעצט אויפן קלייד זאגט ער דא א באזונדערע דין וואס מען וועט טאקע היינט זען די גמרא דן זיין אין דעם, אז די סימן וואס די קנעכט פלעגן גיין פלעג זיין אדער אויפן האלז, מען האט עס אנגעטון אזוי הענגעדיג אויפן האלז, אדער אויפן בגד, מען האט עס ארויף געלייגט אויפן בגד, צו מען האט עס צוגענייט, צו מען האט עס אריינגעלייגט מיט א פין, מיט א סיכה, אבער ס'איז געלעגן אויפן בגד, יעצט שמואל זאגט אז אויפן בגד טאר מען בשום אופן דאס נישט לייגן, און מען וועט שוין טאקע זעהן אין די גמרא פארוואס, אבער אויפן האלז מעג מען יא גיין מיט דעם, יעצט ווי רש י לערנט איז כבלא דעבדא, דאס איז וואס ליגט אויפן האלז, וואס הענגט אויפן האלז, און במילא פרעגט די גמרא איז א סתירה פון שמואל אויף שמואל, ווייל פון די משנה איז משמע ווי שמואל האט געלערנט פשט אז מען טאר נישט גיין מיט א כבלא דעבדא, מען טאר נישט גיין מיט די סימן אפילו ווען ס'הענגט פון האלז, און דא זעהן מיר בפירוש א מימרא פון שמואל אז יוצא העבד בחותם שבצווארו, אז ער מעג ארויסגיין מיט די חותם שבצווארו מיט די כבלא דעבדא, יעצט נאך א זאך דארף מען אנמערקן דא, אז די כבלא די חותם שבצווארו וואס מען רעדט דא פון איז געמאכט פון טיט, פארוואס? ווייל באלד עמער זעהן אז טאמער ס'איז געמאכט פון מתכות, ס'איז געמאכט פון אייזן, איז דא א באזונדערע פראבלעם אז טאמער די כבלא דעבדא העט אראפפאלן, און ס'איז געמאכט פון אייזן דאס איז א טייערע זאך, איז דא א חשש אז די קנעכט העט עס אויפהייבן, און ער וועט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים ער וועט עס וועלן צוריק טראגן צום באלעבאס איז במילא די חשש איז זיכער דא נישט דא ס'איז דא דא אנדערע חששות עמער שוין באלד זעהן וואס אבער די חשש איז נישט דא דא פארוואס ווייל מען רעדט דא פון א כבלא פון א סימן וואס איז געמאכט פון טיט איז במילא טאמער ס'פאלט אראפ און ס'צוברעכט זיך עט ער עס נישט אויפהייבן ווייל ס'איז גארנישט ווערט נאר וואס דען ער דארף עס טראגן על כל פנים איז דא דא א סתירה פון שמואל אויף שמואל זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה הא דעבד ליה רביה הא דעבד איהו לנפשיה ס'איז דאך געווען צוויי מיני סימנים ס'איז געווען אזעלכע בעלי בתים וואס האבן געהאט קנעכט וואס זיי האבן זייער זייער שטארק מקפיד געווען זייער קנעכט זאלן גיין מיט די סימנים, און זיי האבן געמאכט די סימנים פאר זייער קנעכט, און במילא ביי אזא היכי תמצא וואס דער באלעבאס מאכט די סימן פאר זיין קנעכט, האט דער קנעכט מורא'דיג מורא פון זיין באלעבאס זיך נישט חס ושלום צו דרייען אן דעם, פארוואס ווייל ער ווייסט זיין באלעבאס וועט זיך מורא'דיג אויפרעגן אז ער דרייט זיך אן דעם חותם, פארוואס מאכט דער באלעבאס די חותם, יעדער זאל וויסן ער איז א קנעכט. טאמער דער בעל-באס וועט געוואויר ווערן ער דרייט זיך אן דעם, עט זיך דער בעל-באס בייזערן אויף אים, ווייל פארוואס זאל זיך א קנעכט דרייען אן דעם, דער קנעכט וויל זיך ווייזן ווי אזא בן-חורין, דער בעל-באס וויל דאס נישט, און במילא טאמער דער בעל-באס מאכט עס, זאגט די גמרא, אויף דעם האט שמואל געזאגט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם צו גיין מיט דעם שבת. דאס מיינט יוצא העבד בחותם שבצווארו, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש אז דער עבד עט עס אויסטון כדי זיך צו דרייען ווי א בן-חורין, ווייל ער האט מורא פון זיין בעל-באס. מה שאין כן זאגט די גמרא אין אונזער משנה, וואס אונזער משנה זאגט אז לא תצא האשה בכבול, דאס רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער קנעכט אליין האט עס געמאכט, ס'איז אויך געווען אזא סארט זאך אז דער בעלעבאס האט געזאגט פאר די קנעכט מאך דיך עפעס א סימן, אבער די בעלי בתים האבן נישט אזוי שטארק מקפיד געווען אויף זייער קנעכט אז דער קנעכט זאל עס נישט אויסטון ווייל דער בעלעבאס אליין האט דאך עס נישט געמאכט און במילא זאגט די גמרא דארט, עט שמואל אוודאי אויך מודה זיין אז ס'איז דא א חשש אז דער קנעכט עט גיין אין רשות הרבים, און עט אויסטוהן דעם כבול ווייל עט וועלן די עולם זאל מיינען אז ער איז א בן חורין און עט זיך וועלן דרייען מיטן נאז אין די הייעך, דא איז דא א חשש, און אויף דעם האט די משנה געזאגט לא תצא האשה בכבול ווייל זי אליין האט געמאכט די כבול. פרעגט אבער די גמרא, במאי אוקימתא להא דשמואל, וואס האסטו מיר יעצט איינגעזעצט? אז ווען האט שמואל געזאגט מען מעג זיך יא דרייען מיט דעם סימן דעבד ליה רביה, ווען די האר ווען די באלבאס האט געמאכט די חותם פארן עבד, דעמאלט זאגסטו שמואל מודה אז די עבד מעג זיך דרייען מיט דעם, פארוואס ווייל ס'נישט דא קיין חשש ער עט עס אויסטון ווייל ער האט מורא פון זיין באלבאס, פרעגט די גמרא אויב אזוי בחותם שבכסותו אמאי לא, און פארוואס זאגט שמואל אז טאמער ס'איז אויף זיין כסות, נישט. טאמער ס'איז אויף זיין בגד, דאס טאר מען נישט. פארוואס נישט? נישטא קיין חשש ער וועט עס אויסטון, די בעל הבית העט זיך רעגן אויף אים. איז פארוואס זאל מען נישט מעגן ביידע? ענטפערט די גמרא, דילמא מיפסק ומירתת ומיקפל ליה ומחית ליה אכתפיה. וואס טייטש זאגט די גמרא ס'איז דא דא א נייע חשש. ס'איז דא א חשש אז דער כבול וואס הענגט אויפן בגד, עט אראפפאלן. ס'עט אראפפאלן פון בגד. וואס איז די פראבלעם? ווייטער, ס'איז נישטא קיין חשש עט עס אויפהייבן, ווייל עס פאלט אראפ צוברעכט זיך עס, און מען דארף נישט די שטיקלעך, ס'איז געמאכט פון טיט, ס'איז גארנישט ווערט. נאר וואס דען, ס'איז דא א חשש אז ס'וועט אראפפאלן פון בגד, און דער קנעכט העט אזוי מין מורא האבן פון זיין בעל הבית, אז ער העט נעמען זיין בגד און ער העט עס אויפהייבן, זאל צודעקן די פלאץ וואס דארט איז געהאנגען די כבול, אז זיין בעל הבית זאל נישט באמערקן אז ס'פעלט. די פראבלעם פון דעם איז, ווי מען מיר שוין זען, איז ווען מען טראגט א בגד נישט אויפן געהעריגן אופן, נישט די דרך מלבוש, הייסט עס געטראגן, און במילא דאס איז נאר א חשש וואס איז דא אויף א כבול וואס ליגט אויפן בגד, א כבול וואס הענגט אויפן האלז קען מען נישט באהאלטן מיט דעם וואס מען קנייטשט איין די בגד, די בגד באהאלט נישט דארט וואו ס'ליגט אויפן האלז, אבער טאמער די סימן פלעגט מען טראגן אויפן בגד און ס'וועט אראפפאלן, דארט איז דא א חשש מען וועט איינקנייטשן די בגד, וואס דאס איז שוין ווייטער א פראבלעם שבת, פארדעם זאגט שמואל אז אפילו א כבול וואס די באלעבאס האט געמאכט אויפן בגד טאר מען נישט גיין מיט דעם שבת אלץ דער חשש, זאגט די גמרא כדרבי יצחק בר יוסף, דאמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, היוצא בטלית מקופלת ומונחת לו על כתיפו בשבת חייב חייב אז איינער גייט מיט א טלית אויפן אקסל איז חייב ווייל נישט דאס איז די וועג ווי מען טראגט א טלית די זעלבע זאך טאמער ער וועט איינבייגן דעם בגד הייסט עס אויך געטראגן ווייל נישט אזוי טראגט מען דעם בגד און פארדעם טאר מען נישט ארויס גיין מיטן כבול מיטן חותם שבכסותו. זאגט די גמרא נאך א ראיה ווי מען זעט אזא חשש אז טאמער ס'וועט אראפפאלן און מ'וועט איינקנייטשן די בגד און דאס הייסט געטראגן וכי הא דאמר ליה שמואל לרבי חנינא בר שילא שמואל האט געזאגט צו ר' חנינא בר שילא, כולהו רבנן דבי ריש גלותא, די אלע חכמים, די אלע חכמי התורה פונעם שטוב פונעם ריש גלותא, לא ליפקו בסרבלי חתימי, אמאל פלעג אויך זיין די ריש גלותא האט געהאט א גרויסע כח נישט נאר אין די אידישקייט אין די יהדות, ער האט אויך געהאט א כח כלפי מלכות, ס'איז געווען א אפיציעלע פאזיציע, ס'איז געווען א אפיציעלע משרה, וואס דער מלך האט געגעבן א כח פארן ריש גלותא, און די אלע חכמי הדור וואס האבן זיך געדרייט אינעם שטוב פון דעם ריש גלותא פלעגן גיין מיט א ספעציעלע סימן אויף זייער טליתים אויף זייער בגדים אז זיי באלאנגען דארט אין שטוב ווייל זיינע שטוב'ס מענטשן זענען געווען אפיציעלע מענטשן, און ממילא זאגט שמואל צו רבי חנינא בר שילא, די אלע חכמי ריש גלותא טארן נישט שבת ארויסגיין מיט די סימן, אויכעט ווייל ס'איז דא די חשש אז ס'וועט אראפפאלן, און זיי וועלן איינקנייטשן די בגד צו באהאלטן דארט וואו ס'איז אראפגעפאלן, פארוואס? ווייל זיי האבן מורא פונעם ריש גלותא, דער ריש גלותא וועט זיך בייזערן אז ער וועט געוואויר ווערן אז איינער פון זיינע מענטשן דרייען זיך אן דעם זיגל, לבר מינך חוץ פון דיר ר' חיננא, ווייל ר' חיננא אליין דלא קפדי עליך דבי ריש גלותא, דער ריש גלותא וועט נישט מקפיד זיין אויף דיר, ווייל ער איז געווען אזא מין נאמן צום ריש גלותא, אז קיינער וועט נישט חושד זיין אז ער האט דווקא אראפגענומען די סימן ווייל ער וויל זיך באהאלטן, ווייל ער וויל נישט ווייזן אז ער באלאנגט צום ריש גלותא, ער איז א אמת'ע נאמן, און במילא ביי אים אפילו ס'וועט אראפפאלן עט ער נישט איינקנייטשן זיין בגד ער עט גארנישט באהאלטן ער עט נישט מורא האבן פונעם ריש גלותא איז פאר אים נישט דא די חשש על כל פנים זעהן מיר דא אזא מושג אז ביי א סימן אפילו ביי א סימן פונעם ריש גלותא וואס דאס איז אנדערש ווי ביי א קנעכט ס'איז אסאך חשוב'ער א קנעכט האט זיך וואס צו שעמען מיטן סימן די וואס דרייען זיך אין שטוב פון ריש גלותא האבן זיך נישט וואס צו שעמען מיט דעם פארקערט ס'איז א כבוד'יגע זאך פון דעסטוועגן איז דא א חשש אז טאמער ס'וועט אראפפאלן עט מען איינקנייטשן דעם בגד און דאס הייסט געטראגן און ממילא זעהן מיר אויך אזא ענין אז מען טאר נישט גיין מיט א סימן אויף א בגד אלס די חשש עט אראפפאלן און מ'עט איינקנייטשן די בגד. זאגט די גמרא ווייטער גופא אמר שמואל, האבן מיר יעצט געזעהן פון שמואל, יוצא העבד בחותם שבצווארו אבל לא בחותם שבכסותו, אז אפילו ווען די באלעבאס מאכט פארן קנעכט א א סימן א חותם איז אויפן צוואר מעג ער גיין מיט דעם ס'איז נישט דא קיין חשש ער עט עס אויסטון ער עט עס באהאלטן ווייל ער האט מורא פון זיין באלעבאס, אבער אויפן כסות איז יא דא אזא חשש, פארוואס טאמער ס'עט אראפפאלן און עט איינקנייטשן זיין בגד, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אויך געלערנט אין א ברייתא, יוצא העבד בחותם שבצווארו, אבל לא בחותם שבכסותו, פרעגט די גמרא ורמינהו, איך וועל דיר א סתירה פרעגן פון א צווייטע ברייתא, שטייט אין די צווייטע ברייתא, לא יצא העבד בחותם שבצווארו, ולא בחותם שבכסותו, וזה וזה אין מקבלין טומאה. די ברייתא זאגט, און מ'עט אנהייבן מיט דעם, וואס איז די חלק בעצם די סתירה וואס מ'פרעגט פון דעם? די ברייתא זאגט דא קלאר, אז אן עבד טאר נישט ארויסגיין נישט מיט די חותם שבצווארו און נישט מיט די חותם שבכסותו, און ממילא איז א סתירה, וויאזוי זאגט שמואל אז א עבד מעג ארויסגיין בחותם שבצווארו? דא זעט מען קלאר אין די ברייתא אז עבד טאר נישט ארויסגיין מיט א חותם שבצווארו. יעצט אוואדע וואלט מען געקענט ענטפערן, אז דאס רעדט זיך דעבד איהו לנפשיה, און דאס רעדט זיך דעבד ליה רביה, וואס טייטש א נפקא מינה ווער ס'האט געמאכט דעם חותם, טאמער דער קנעכט אליין האט עס געמאכט, האט מען געזעהן איז יא דא א חשש אז ער וועט עס אויסטוהן, אבער באלד וועט מען זעהן די גמרא וועט נישט וועלן ענטפערן די תירוץ, די גמרא וועט ענטפערן א בעסערע תירוץ, אבער על כל פנים דאס איז א סתירה פון די צוויי ברייתות, איז איידער די גמרא פרעגט די סתירה, ברענגט קודם די גמרא די המשך הברייתא, אז די ברייתא איז דא ממשיך און זאגט אז זה וזה אין מקבלין טומאה, ביידע, סיי דער חותם שבצווארו און סיי דער חותם שבכסותו, זענען נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין תכשיט, ס'איז נישט געמאכט פאר שיינקייט, און מקבל זיין טומאה קען נאר אדער א בגד אדער א כלי אדער א תכשיט, דאס איז קיין איינס פון דעם נישט און במילא איז נישט מקבל קיין טומאה. זאגט די ברייתא ווייטער, ולא בזוג שבצווארו, די זעלבע זאך א קנעכט טאר נישט ארויסגיין מיט א גלעקל מיט א פעמון וואס ליגט אויף זיין האלז, אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו, אבער טאמער ס'איז אנגעהאנגען א גלעקל אויף זיין קלייד, דעמאלטס מעג ער יא ארויסגיין מיט דעם שבת, און וועט מען זען אין די גמרא א חילוק וואס איז טאקע די חילוק צווישן צו ס'הענגט אויפן האלז צו ס'ליגט אויפן קלייד, אבער, זאגט די ברייתא, זה וזה מקבלין טומאה, דאס איז אנדערש ווי א חותם, א גלעקל הייסט א תכשיט, און במילא איז עס מקבל טומאה. זאגט די ברייתא ווייטער, ולא תצא בהמה לא בחותם שבצווארה ולא בחותם שבכסותה ולא בזוג שבכסותה ולא בזוג שבצווארה, א בהמה האט אויך געהאט אסאך מאל א חותם וואס מ'האט געהאנגען אויפן האלז, ס'האט אויך געהאט א חותם וואס מ'האט געהאנגען אויף א מלבוש, ס'טייטש א פערד אמאל פלעג מען מאכן אזעלכע מלבושים אויף דעם, אזא סחורה וואס האט עס צוגעדעקט און אויף דעם האט מען געלייגט א חותם, ביידע טאר א בהמה נישט ארויסגיין, און די זעלבע זאך א גלעקל, אמאל האט געהאנגען א גלעקל אויפן בהמה, אמאל האט געהאנגען די גלעקל אויפן בגד, אויך ביי ביידע אופנים טאר א בהמה נישט ארויסגיין שבת, פארוואס טאקע טאר א בהמה נישט ארויסגיין נישט מיט א חותם און נישט מיט א גלעקל, איז פון רש י איז משמע אז ווייל ביידע קוקט אויס ווי ער גייט פארקויפן די בהמה אזוי פלעגט מען פארקויפן בהמות אזוי פלעגט מען גיין אין מארק מיט די בהמות און במילא טאר מען נישט, זאגט די ברייתא אבער וזה וזה אין מקבלין טומאה. סיי דעם גלעקל סיי די חותם איז נישט מקבל קיין טומאה, די חותם איז פשוט פארוואס? ווייל ס'איז דאך נישט קיין בגד, ס'איז נישט קיין תכשיט, און די זעלבע זאך די גלעקל וואס איז טאקע א תכשיט, אבער ביי בהמה זעהן מיר נישט אז א תכשיט איז מקבל טומאה, נישט דא אזא לימוד, און במילא איז עס נישט מקבל קיין טומאה. ע כ פנים, פירט די גמרא אויס די קשיא, אז לכאורה איז א סתירה פון די ברייתא און די מימרא פון שמואל, אז שמואל האט געזאגט, יוצא העבד בחותם שבצווארו, אין די ברייתא איז געשטאנען לא יצא העבד בחותם שבצווארו, זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן הא דעבד ליה רביה, הא דעבד איהו לנפשיה, די זעלבע תירוץ פון פריער, אז ווען זיין רבי מאכט עס אים, זיין באלעבאס מאכט עס אים, דעמאלטס מעג ער מיט דעם ארויס גיין ווייל ס'איז נישט דא קיין חשש ער וועט עס אויסטון ווייל ער האט מורא, משא כ ווען ער מאכט פאר זיך, אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אז מ'טאר נישט, ווייל ס'קען זיין ער וועט עס אויסטון, איז דאס די תירוץ זאגט די גמרא, זאגט די גמרא לא, ניין, נישט דאס די תירוץ, טאטש מ'מוז נישט אזוי איינזעצן די סתירה פון די צוויי ברייתות. נאר אידי ואידי דעבד ליה רביה, מען קען איינזעצן ביידע ברייתות, סיי די ברייתא וואס מ'האמיר געזען וואס גייט ווי די מימרא פון שמואל אז יוצא העבד בחותם שבצווארו, און סיי די צווייטע ברייתא אז לא יצא העבד בחותם שבצווארו, ביידע רעדט זיך אז די באלעבאס האטס געמאכט, נאר וואס דען וכאן בשל מתכת וכאן בשל טיט, ס'דא א חילוק צווישן די צוויי חותמות, א חותם וואס איז געמאכט פון מתכת, פון אייזן, דא איז דא א נייע חשש, אפילו עס איז טאקע נישט דא די חשש אז ער וועט עס אויסטון ווייל ער האט דאך מורא פון זיין רעבין, אבער וואס איז טאמער עס וועט אראפפאלן, עס וועט זיך צוברעכן, עט ער עס אוודאי אויפהייבן און אהיים טראגן ווייל עס איז ווערט אסאך געלט, און דא איז א חשש ווייל מען טאר דאך נישט טראגן ברשות הרבים, מה שאין כן ביי חותם פון טיט וואס ער וועט עס נישט אויסטון זיך צו ווייזן ווי א בן חורין ווייל ער האט מורא פון זיין רעבין, און אז עס וועט אראפפאלן עט ער עס נישט אויפהייבן, אויף דעם. זאגט די ברייתא אז מען מעג עס טראגן, זאגט די גמרא, וכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה, אזוי ווי רב נחמן נאכזאגט פון רבה בר אבוה, אז דבר המקפיד עליו רבו, אין יוצאים בו, דבר שאין מקפיד עליו, יוצאים בו, זעהן מיר אז ס'איז דא א חילוק צווישן א זאך וואס דער רבי איז מקפיד, און צווישן א זאך וואס דער בעלעבאס איז נישט מקפיד, ווייל א זאך וואס ער איז מקפיד, וואס טייטש ס'ווערט געלט, ער וויל נישט ס'זאל זיך פארלירן, אויף דעם איז דא א נייע חשש אז דער עבד עט עס אויפהייבן און אהיימטראגן, מה שאין כן ביי חותם פון טיט, וואס קיין חשש עט עס אויסטון איז נישט דא, און א חשש עט עס אויפהייבן איז נישט דא, דאס האט די ברייתא געזאגט אז מיט דעם מעג ער ארויסגיין. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, ס'טייטש מ'האט יעצט איינגעזעצט די צווייטע ברייתא, די לאנגע ברייתא וואס רעדט אויך פון טומאה, וואס די ברייתא האט געזאגט, לא יצא העבד בחותם שבצווארו, וואס מ'האט עס איינגעזעצט, מיט א חותם פון מתכת, זאגט די גמרא אז ס'איז מסתבר טאקע אז די ברייתא רעדט פון א חותם פון מתכת, על אף וואס בדרך כלל א חותם געמאכט פון טיט, אבער דא איז עס יא מסתבר, פארוואס? מדקתני, זה וזה אין מקבלין טומאה, פון דעם וואס די ברייתא זאגט אז סיי די חותם שבצווארו און סיי די חותם שבכסותו איז ביידע נישט מקבל קיין טומאה, מוז זיין ס'רעדט זיך פון מתכת פארוואס? ווייל אי אמרת בשלמא של מתכת, הני הוא דלא מקבלי טומאה הא כלים דידהו מקבלין טומאה, ווייל גאנץ גוט ביי מתכת ביי מתכת איז דא א חידוש, סתם אזוי א כלי מתכת איז מקבל טומאה, דער כלי מתכת איז נישט מקבל טומאה, ווייל ס'איז נישט קיין צירונג, ס'איז נישט לנוי, און ממילא איז נישט קיין בגד, ס'איז נישט קיין צירונג, ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, אבער זאגט די ברייתא, אלא אי אמרת בשל טיט תנן, טאמער ס'רעדט זיך פון א חותם פון טיט, הני הוא דלא מקבלי טומאה הא כלים דידהו מקבלין טומאה, ס'טייטש דווקא ווייל ס'איז א חותם איז עס נישט מקבל קיין טומאה? סתם אזוי א כלי פון טיט איז דען יא מקבל טומאה? והתניא מ'האט דאך געלערנט אין א ברייתא כלי אבנים, כלי גללים, כלי אדמה, סיי א כלי וואס איז געמאכט פון א שטיין, מ'האט אויסגעקראצט א שטיין, אדער א כלי וואס איז געמאכט פון גללים פון א בקר, א בקר וואס האט געמאכט, מ'האט גענומען פון די פון די צואה מ'האט געמאכט פון דעם כלים, אדער כלי אדמה פון ערד, נישט קיין חרס, חרס פלעגט מען דארפן באקן, ס'איז געווען א גאנצע אופן וואס האט מען געמאכט כלי חרס, נאר סתם אזוי די אלע כלים, אין מקבלין טומאה, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, איז סתם אזוי נישט מקבל קיין טומאה, אלא נאר שמע מינה של מתכת, שמע מינה זאגט די גמרא מוז טאקע זיין אז דער כלי רעדט זיך א כלי מתכת און פארדעם טאר עס דער עבד טאקע נישט טראגן ווייל ס'ווערט געלט און ער וועט עס אהיים טראגן ער וועט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט דן זיין אויף די רעשט פון די זאך וואס מ'האט געזען אין די ברייתא, אמר מר האט מען געזען אין די ברייתא, ולא בזוג שבצווארו אבל יוצא בזוג שבכסותו, אז א גלעקל פון א עבד טאמער ס'הענגט אויפן האלדז טאר ער נישט ארויסגיין מיט דעם, טאמער ס'הענגט אויפן בגד מעג ער יא ארויסגיין מיט דעם. זאגט די גמרא זוג שבצווארו אמאי לא, פארוואס אויפן האלז טאר די עבד נישט ארויס גיין ווייל דילמא מיפסיק ואתי לאתויי, טאמער עס וועט אראפ פאלן און ער וועט עס אויף הייבן ווייל עס איז ווערט געלט ער וועט עס אהיים טראגן איז דא איז דא א חשש ער וועט טראגן ד' אמות ברשות הרבים אויף דעם פרעגט די גמרא וואס איז א חילוק זוג שבכסותו זוג שבכסותו נמי ליחוש דילמא מיפסיק ואתי לאתויי וואס איז א חילוק צו עס איז מחובר צום בגד צו עס איז מחובר צום האלז זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דמיחא ביה מומחא דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס א מומחה האט עס צוגענייט צו זיין בגד כדרב הונא בריה דרב יהושע דאמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא ארוג לא גזרו, אזוי ווי א זאך וואס איז ארוג האט מען נישט גוזר געווען ס'איז צוגענייט האט מען נישט גוזר געווען פארוואס ווייל היות ס'איז גוט צוגענייט איז נישט דא קיין חשש אז ס'וועט אראפפאלן און ער וועט עס אויפהייבן און ממילא פאר דעם זאגט די ברייתא אז זוג שבכסותו מעג מען יא זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען די ברייתא אמר מר לא תצא בהמה לא בחותם שבצווארה ולא בחותם שבכסותה ולא בזוג שבצווארה ולא בזוג שבכסותה וזה וזה אין מקבלין טומאה סיי די חותם סיי די זוג די גלעקל ביידע נישט מקבל קיין טומאה. פרעגט די גמרא וזוג דבהמה אין מקבלין טומאה? איז דען טאקע אזוי אז א גלעקל פון א בהמה איז נישט מקבל קיין טומאה? ס'טייטש די גמרא פרעגט פארוואס טאקע האט מען געזען אז די גלעקל איז נישט מקבל קיין טומאה האט מען געשמועסט אין די ברייתא ווייל א גלעקל הייסט א צירונג ביי א בהמה איז נישט דא דער דין אז א תכשיט פון א בהמה איז מקבל טומאה און אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי? ורמינהו איך וועל דיר פרעגן א סתירה? שטייט אין א צווייטע ברייתא זוג של בהמה טמאה אז א זוג א גלעקל פון א בהמה איז טמא ושל דלת טהורה אבער א גלעקל פון א טיר איז טהור, איז פארוואס איז די גלעקל פון א בהמה טמא? לכאורה ווייל א צירונג פון א בהמה הייסט א תכשיט, און א תכשיט איז מקבל טומאה, פארוואס א גלעקל פון א טיר איז נישט טמא? ווייל היות עס איז מחובר צום טיר, און די טיר איז מחובר צום שטוב, ס'איז אלץ מחובר לקרקע, א זאך וואס איז מחובר לקרקע איז נישט מקבל קיין טומאה, זאגט אבער על כל פנים די ברייתא ווייטער איידער מ'פירט אויס די קשיא, זאגט די ברייתא, של דלת ועשאו לבהמה, טמאה. טאמער מ'האט געמאכט א גלעקל פאר א טיהר און יעצט פירט מען עס אריבער און מען לייגט עס אויף א בהמה איז עס טמא, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי יעצט איז עס א גלעקל פון א בהמה און אזוי ווי מ'האט געשמועסט א גלעקל פון א בהמה איז מקבל טומאה, אבער של בהמה ועשאו לדלת, טאמער איינער האט געמאכט א גלעקל פאר א בהמה און געהאנגען אויפן טיהר, וואס פריער האט מען געזען אז א גלעקל וואס מען הענגט אויפן טיהר איז נישט מקבל קיין טומאה, דא היות מ'האט עס געמאכט פאר א בהמה, איז אפילו האסט עס געהאנגען אויפן טיר איז עס נאך אלץ מקבל טומאה, אף על פי שחיברו לדלת וקבעו במסמרים טמא, אפילו האסט עס ממש צוגעטשוועקט צום טיר איז עס נאך אלץ מקבל טומאה, און אז עס איז געווען טמא גייט בלייבט די טומאה אויף דעם ס'גייט די טומאה נישט אוועק, פארוואס? זאגט די גמרא דאס אונז האמיר שוין געזען, שכל הכלים יורדין לידי טומאתם במחשבה, ואין עולין מידי טומאתם אלא בשינוי מעשה, ווייל די דין איז אז טאמער א כלי הייסט א כלי אז ס'קען מקבל זיין טומאה, קען מען עס נישט מאכן אויס כלי מיט א מחשבה אליין, מען דארף מאכן א פעולה א מעשה אין די כלי כדי עס צו טוישן, און נאך די טוישט עס און די מאכסט עס אויף אזא סארט כלי וואס איז נישט מקבל קיין טומאה, אדער די צוברעכסט עס, דעמאלטס גייט די טומאה אוועק, די מחשבה אליין העלפט נישט, פארקערט העלפט יא, טאמער איינער האט א כלי וואס איז נאכנישט אינגאנצן פערטיג, און ער טראכט עס שוין צו נוצן אלס כלי אזוי ווי ס'איז, איז עס מקבל טומאה, פארדעם ווען איינער נעמט א גלעקל פון א טיר און נוצט עס פאר בהמה די מחשבה אליין איז גורם אז ס'זאל קענען מקבל זיין טומאה, מה שאין כן א גלעקל פון א בהמה, האסט עס צוגעטשוועקט צום טיר האסטעך אבער נישט געטוישט דעם גלעקל, פארדעם איז עס נאך אלץ מקבל טומאה ווייל ארגינעל האט מען עס געמאכט פאר א בהמה און דו האסט עס קיינמאל נישט געטוישט, אבער על כל פנים, איידער וואס די גמרא גייט דן זיין אין די חלק פון די ברייתא, פרעגט די גמרא די קשיא פון די ערשטע חלק פון די ברייתא אז על כל פנים זעהן מיר אז א גלעקל פון א בהמה איז מקבל טומאה, און ווי האמיר געזעהן פריערט אין די לאנגע ברייתא אז א גלעקל פון א בהמה איז נישט מקבל קיין טומאה, ווייל א תכשיט פון א בהמה הייסט קיין תכשיט נישט, זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא דאית ליה עינבל, הא דלית ליה עינבל, ס'ווענדט זיך צו דער גלעקל האט די זאך וואס קלינגט פון אינעווייניג, א גלעקל איז דאך צוזאמגעשטעלט פון א זאך ארום און ארום א שטיקל אייזן, אינעווייניג איז דא אן עינבל, וואס די עינבל איז דאס וואס מאכט די קולות, איז טאמער ס'האט א עינבל, דעמאלטס איז עס מקבל טומאה, אן קיין עינבל, איז עס נישט מקבל טומאה? פרעגט די גמרא מה נפשך, וואס איז א חילוק? אי מנא הוא, טאמער דו זאגסט אז ס'הייסט א תכשיט, און א תכשיט פון א בהמה קען מקבל זיין טומאה, איז אף על פי דלית ליה עינבל, וואס איז א חילוק צו ס'האט א גלעקל אינעווייניג, צו ס'האט נישט די חלק אינעווייניג די עינבל, צו סיי ווי ס'איז א תכשיט, ס'איז שיין פאר א בהמה, טאמער א תכשיט פון א בהמה מקבל טומאה, נישט קיין חילוק מיטן אימבל צו אנעם אימבל. און אי לאו מנא הוא, טאמער דו זאגסט אז א תכשיט פון א בהמה איז נישט קיין כלי, ס'קען נישט מקבל זיין טומאה, איז ווייטער, עינבל משוי ליה מנא, ווייל ס'האט דעם עינבל אינעווייניג, דעמאלטס ווערט עס א תכשיט? זיי מיר מסביר די סברה זאגט די גמרא, זאגט די גמרא אין, יא, וואס טייטש אזוי? אוואדע, א תכשיט פון א בהמה הייסט נישט קיין תכשיט, עס קען נישט מקבל זיין קיין טומאה, נאר א גלעקל וואס האט א עינבל אינעווייניג וואס ליגט אויף א בהמה, דאס איז יא מקבל טומאה, פארוואס? נישט ווייל עס איז א תכשיט, נאר אלס א צווייטע טעם, כדרב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא, שנאמר כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, אפילו לדיבור יבוא באש, שטאט שטייט אין פסוק, וואס פון די פסוק לערנט מען ארויס וואס איז מקבל טומאה וואס נישט, ביי די מלחמת מדיין דארט שטייט כל דבר אשר יבוא באש, איז די חלק פון יבוא באש זאגט דארט די פסוק אז די שלל וואס מען האט צאמגענומען פון מדיין דארף מען אפגליען, ווייל ס'איז זאכן וואס מען האט געגעסן פון דעם, און ממילא די די מדינים האבן געגעסן פון דעם טמא'נע זאכן דארף מען עס אפגליען, און נאכדעם די פסוק פירט אויס אך במי נידה יתחטא מען דארף עס אויך טובל'ען, ווייל ס'איז טמא, על כל פנים, פון דאס וואס שטייט דארט אין פסוק כל דבר אשר יבא באש, לערנט מען ארויס נישטא דבר נאר דיבור, א משמיע קול, א זאך וואס מאכט א קול, הייסט אויך א כלי אז מען זאל עס דארפן מטהר זיין, און במילא דער גלעקל הייסט טאקע נישט קיין צירונג פון די בהמה, אבער ס'איז א משמיע קול, און נאך מער, ווער באנוצט זיך מיט דער קול? דער באלעבאס, דער באלעבאס דארף האבן דער קול צו וויסן וואו די בהמה איז, און במילא דעמאלטס, הייסט עס א כלי וואס איז מקבל טומאה, אבער סתם א גלעקל אן א אימבל, וואס הייסט נישט קיין תכשיט ווייל עס איז נישט דא אזא זאך א תכשיט ביי בהמה, און ס'הייסט נישט קיין משמיע קול די באלעבאס האט גארנישט פון דעם, איז דאס, אויף דעם האט די ברייתא געזאגט ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, פרעגט די גמרא, במאי אוקימתא, וויאזוי האסטו יעצט איינגעזעצט די לאנגע ברייתא, וואס אין די לאנגע ברייתא שטייט אז ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, זאגסטו בדלית ליה אימבל אז ס'רעדט זיך ביי א גלעקל וואס האט נישט קיין אימבל און פאר דעם האט די ברייתא געזאגט ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, אויב אזוי פרעגט די גמרא אויף די אנדערע חלק פון די ברייתא, מ'האמיר דאך אויך געזען אין די ברייתא, אימא מציעתא לאמיר זען די מיטעלסטע חלק פון די ברייתא,

איז נישט מקבל קיין טומאה אפילו ביי א מענטש, וואס טייטש אזוי נאך מער? אונז האמיר געזען בעצם אז ס'דא א חילוק צווישן א גלעקל פון א בהמה און א גלעקל פון א מענטש, אז ביי א מענטש האט מען פשטות געזאגט אז ס'קען מקבל זיין טומאה אפילו אן אן אימבל, פארוואס? ווייל ס'הייסט א תכשיט, ביי א בהמה האט מען געהאט א קשיא, ביי בהמה איז נישט דא אזא זאך א תכשיט, ממילא האט מען געדארפט ענטפערן אז ס'ווענדט זיך צו ס'איז דא א אימבל צו ס'איז נישט דא א אימבל, מיט א אימבל איז מקבל טומאה נישט אלץ תכשיט, נאר ווייל ס'איז א גלעקל, ס'איז א משמיע קול, און ממילא איז עס מקבל טומאה. מה שאין כן אנעם אימבל איז נישט מקבל טומאה. אבער ביי מענטש, ביי מענטש האט מען מסביר געווען אז דער גלעקל הייסט א תכשיט ממילא גייט מיר נישט אן בעצם צו ס'איז דא א אימבל צו נישט. דא גייט די גמרא פרעגן פון א ברייתא, אז אין די ברייתא גיימער זען אז א גלעקל אן אן אימבל איז נישט מקבל קיין טומאה, און ממילא וואס וועט זיין די קשיא? די קשיא וועט זיין אז לכאורה זעמער אין די ברייתא אז א גלעקל הייסט נישט קיין תכשיט, ווייל ווען ס'הייסט ווען א תכשיט וואלט עס מקבל געווען טומאה אן א אימבל אויך, און אז די ברייתא זאגט ס'איז נישט מקבל טומאה אן א אימבל, מוז זיין ס'איז קיין תכשיט נישט ווייל מענטשן גייען נישט מיט קיין גלעקלעך אלס תכשיט, נאר וואס דען? די סיבה וואס ס'איז מקבל טומאה ביי אן עבד איז אויך ווייל ס'איז א משמיע קול, אויב אזוי שטעלט זיך צוריק די קשיא, טאמער ס'רעדט זיך ביי א גלעקל אן אן אימבל און ס'איז אויך נישט קיין תכשיט איז פארוואס ביי א עבד איז עס יא מקבל טומאה? לאמיר זעהן די ברייתא אינעווייניג ורמינהו איך וועל דיר פרעגן א סתירה, שטייט אין די ברייתא העושה זגין למכתשת, איינער וואס מאכט גלעקלעך פאר א מכתשת, מען ווייסט הקול יפה לבשמים, מען נעמט די מכתשת מ'האקט אין דעם די בשמים מ'מאכט אויף דעם א גלעקל די קול זאל זיין גוט פאר דעם, ולעריסה, אדער איינער וואס מאכט א גלעקל פאר די וועגעלע פון א תינוק אז די תינוק זאל איינשלאפן, אדער למטפחות ספרים, די מען פלעגט ארומבינדן ספרים מיט גלעקלעך אז די קינדער זאלן קומען צו לויפן ווען די מלמד קומט אן, אדער למטפחות תינוקות, וואס מען האט צוגעטשעפעט גלעקלעך צו תינוקות צו קינדער אז די עלטערן זאלן וויסן וואו זיי זענען, איז די דין איז זאגט די ברייתא, יש להם אינבל טמאין, אין להם אינבל טהורין, ס'ווענדט זיך ס'דא אינבל צו נישט, זאגט די תנא ווייטער, ניטלו עינבליהן, עדיין טומאתן עליהן, ס'טייטש טאמער די גלעקל האט געהאט אן אימבל און מ'האט ארויסגענומען די אימבל, העלפט נישט דאס וואס דו נעמסט ארויס די אימבל, ס'טייטש ס'בלייבט נאך אלץ א כלי ווייטער מ'האט פריער געזען, דאס הייסט נישט גענוג א שינוי, פארדעם גייט נישט אוועק די דין אז ס'איז מקבל טומאה, אבער על כל פנים זעהן מיר קלאר אין די ברייתא אז די גלעקל וואס מ'מאכט למטפחות תינוקות פאר קינדער איז אן די אימבל הייסט נישט קיין כלי פארוואס לכאורה איז עס א צירונג זעהן מיר עס איז נישט קיין צירונג איז שווער דאס וואס אונז האבן געפרעגט ענטפערט די גמרא ניין עס איז א חילוק צווישן א ערוואקסענע מענטש און א קינד הני מילי בתינוק דלקלא עבידי ליה פארוואס מאכט מען א גלעקל פאר א קינד צו וויסן א קול ווי ער איז מה שאין כן אבל גדול פאר א ערוואקסענע מענטש תכשיט הוא ליה איז עס יא א תכשיט און מילא אף על גב דלית ליה אימבל, אפילו ס'האט נישט קיין אימבל איז עס מקבל טומאה, און פארדעם דער עבד, אפילו מ'האט טאקע אריינגעזעצט יענע ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי א גלעקל אן אן אימבל, איז ביים עבד הייסט עס א תכשיט, און פארדעם איז עס מקבל טומאה. זאגט אונז די גמרא, אמר מר, מ'האט יעצט געזען די ברייתא, ניטלו עינבליהן עדיין טומאתן עליהן, אז ווען מ'נעמט ארויס די אימבל, הייסט עס נאך אלץ טמא, פארוואס? ווייל ס'הייסט נישט אינגאנצן געטוישט, אזוי ווי אונז האבן שוין געזען, כדי אוועקצונעמען די דין טומאה פון א כלי וואס קען מקבל זיין טומאה, העלפט נישט א מחשבה אליין מען דארף טון א פעולה, איז דא איז משמע די פעולה נישט גענוג, פרעגט די גמרא למאי חזו, פארוואס וואס איז ווערט א גלעקל אן א אימבל, וואס טייטש אזוי? דאס איז קלאר אז ס'איז ראוי אויף אסאך זאכן, ס'איז ראוי פאר א תכשיט האמיר געזען, מען קען עס טראגן אויף א תכשיט, אבער נישט דאס די נקודה דא, ווייל די שאלה איז נישט וואס מען קען טון מיט דעם, די שאלה איז אז די דין וואס אונז האמיר געזען, אז אוועק צו נעמען די טומאה פון א כלי איז מיט א שינוי, און וואס איז פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אז ווען דו מאכסט א שינוי מיט דיין הענט דו טוישסט די כלי, אז פריערט איז עס געווען אזא סארט כלי וואס האט מקבל געווען טומאה, און יעצט האסט עס געטוישט האסט עס געמאכט פאר אזא כלי וואס איז נישט מקבל טומאה, דעמאלטס גייט אוועק די נאמען כלי פון דעם, יעצט פארשטייט זיך טאמער די מענטש וועט ארויס נעמען דעם אימבל, און ער טראכטן במחשבה אז ער וויל דאס ניצן אויף א תכשיט, האט מען געזען מיט א מחשבה אליין איז שוין גענוג אז עפעס זאל קענען מקבל זיין טומאה, איז אוודאי וואלט עס מקבל געווען טומאה, אבער ער האט דאך נישט געטראכט אזוי, דער גלעקל איז געווען געמאכט צו מאכן קולות, יעצט כ'האב ארויסגענומען דעם אימבל פון דעם, איז קולות קען עס מער נישט מאכן, און אז קען מער נישט מאכן קיין קולות, איז דער גאנצער שימוש וואס איך האב געמאכט דעם עצם כלי, דער כלי איז געווען געמאכט צו מאכן קולות, יעצט קען עס קיין קולות נישט מאכן, איז דער כלי אויס כלי, און אז דער כלי איז אויס כלי, איז דען דא א גרעסערע שינוי פון דעם? כ'האב דאך געמאכט די גרעסטע שינוי אין די וועלט, ס'איז שוין גארנישט ווערד, און אז ס'איז גארנישט ווערד וואלט לכאורה די טומאה געדארפט אוועקגיין, זאגט די גמרא, אמר אביי, ענטפערט אביי, הואיל שההדיוט יכול להחזירו, היות וואס יעדער פשוט'ער מענטש קען צוריק אריינלייגן דעם אימבל, הייסט עס נישט געטוישט, ס'איז נישט גענוג א גרויסע קלקול אז איך זאל זאגן אז ברגע וואס דו שלעפסט עס ארויס האסטו עס געטוישט, און פארדעם איז עס נאך מקבל טומאה. פרעגט די גמרא, מתיב רבא, פרעגט רבא פון א משנה, די משנה זאגט אין פרה, הזוג והעינבל חיבור, די משנה רעדט דארט אז טאמער איינער האט א גלעקל, מיט אַן אימבל אינעווייניק, און דער גלעקל איז טמא געוואָרן, ווערט דער אימבל אויך טמא. דער אימבל איז טמא געוואָרן, ווערט דער גלעקל אויך טמא. און די זעלבע זאַך פאַרקערט, ווען מען וויל עס מטהר זיין, מיט די אפר פרה אדומה. מען שפּריצט אָן דעם גלעקל, העלפט עס אויך פאַרן אימבל. שפּריצט אָן דער אימבל, העלפט עס אויך פאַרן גלעקל. אָבער ער זאָגט עס נישט סתם, ער זאָגט עס אויף אַ ספּעציעלער לשון. די משנה זאָגט, הזוג והעינבל חיבור. איז משמע פון דער משנה, זאָגט רבא, אַז וואָס איז פשט חיבור? חיבור איז טייטש, אַז ס'איז אַ חיבור, עד כדי כך, אַז דאָס מאַכט עס אַ כלי. וואָס טייטש טאָמער כ'האָב אַוועקנעמען דעם אימבל, פונעם גלעקל הייסט עס ניטאמאל א כלי, און אז ס'הייסט נישט קיין כלי איז עס סתם אזוי טהור, ווייל דאס איז לכאורה משמע הזוג והעינבל חיבור, דו דארפסט האבן דעם חיבור, אן דעם חיבור איז עס קיין גלעקל נישט איז עס קיין כלי נישט, און ממילא פרעגט רבא אז דו זעסט דאך קלאר אז דו שלעפסט ארויס דעם אימבל פונעם זוג איז עס אויס כלי, און פארוואס זאגסטו מיר דעם הואיל שהדיוט יכול להחזירו אז דאס איז א סיבה צו זאגן אז ס'בלייבט נאך א כלי, זאגט די גמרא וכי תימא הכי קאמר אף על גב דלא מחבר כמאן דמחבר דמי, קען זאגן אז די משנה מיינט נישט דאס צו זאגן ווען די משנה זאגט הזוג והעינבל חיבור, נאר די משנה מיינט צו זאגן ביידע הייסן א כלי פאר זיך, ווען ס'איז צוזאמען העלפט טאקע די טומאה פון איינס גייט אויפן צווייטן, די טהרה פון איינס גייט אויך אויפן צווייטן, אבער נישט פשט אז יעדעס איינס איז נישט קיין כלי פאר זיך, זאגט די גמרא דאס קען מען נישט זאגן, פארוואס? ווייל והתניא מ'האמיר געלערנט א ברייתא וואס די ברייתא גייט אויף יענע משנה, די ברייתא זאגט, וואס דאס איז א המשך צו יענע משנה, מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני, א שערל וואס איז געמאכט פון צוויי שטיקלעך, אדער א איזמל איז א מעסער וואס מ'שטופט אריין די חלק די שארפע חלק אריין אינעם הענטל, על כל פנים א זאך וואס איז געמאכט פון צוויי חלקים, זאגט דארט די ברייתא, חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה, איז די חיבור הייסט א חיבור לטומאה, ווען איינס ווערט טמא ווערט די אנדערע חלק אויטאמאטיש טמא, אבער ווען עס קומט צו הזאה, און צו מטהר זיין אנצושפריצן מיט די אפר פרה אדו, מ'דארפן אנשפריצן יעדע חלק באזונדער, און אונז האבן שוין געזען ואמרינן מ'האמער געזען אין דף מ ח, מה נפשך, די גמרא האט דארט געפרעגט, אי חיבור הוא, אפילו להזאה, אי לא חיבור הוא, אפילו לטומאה נמי לא, וואס טייטש ממה נפשך, אז ס'הייסט א חיבור, דארפן ביידע טמא ווערן און די הזאה דארף העלפן פאר ביידע, ס'הייסט נישט קיין חיבור, איז ביידע נישט, ואמר רבה, רבה האט געזאגט, דבר תורה בשעת מלאכה, חיבור בין לטומאה בין להזאה, מדברי תורה איז נאר בשעת מלאכה הייסט עס א חיבור, טאקע פאר ביידע, שלא בשעת מלאכה, אינו חיבור לא לטומאה ולא להזאה, שלא בשעת מלאכה הייסט עס נישט קיין חיבור, וגזרו על טומאה שלא בשעת מלאכה משום טומאה שהיא בשעת מלאכה, חכמים האבן גוזר געווען אז ווען די צוויי חלקים פון די כלי זענען מחובר אפילו שלא בשעת מלאכה, עב איך אויך זאגן ס'איז א חיבור, פארוואס, א גזירה אלס בשעת מלאכה, און די זעלבע זאך על הזאה שהיא בשעת מלאכה משום הזאה שלא בשעת מלאכה, די זעלבע זאך האט מען גוזר געווען אז אפילו בשעת מלאכה העלפט נישט די הזאה פאר ביידע א גזירה אלס שלא בשעת מלאכה, וואס שלא בשעת מלאכה מן התורה הייסט עס נישט קיין חיבור, וועט זיך אויכעט איינער מורה היתר זיין אז דאס איז א חיבור און די הזאה וועט העלפן פאר ביידע פאר דעם אלעמאל האט מען מחמיר געווען ווייל מן התורה איז די חיבור א חיבור נאר בשעת מלאכה נישט שלא בשעת מלאכה פאר דעם האט מען געמאכט א חומרא איבעראל און ממילא זעהט מען דא אין די ברייתא אז וואס מיינט די ווארט חיבור וואס טייטש ווען האבן חכמים גוזר געווען די טומאה ווען די שערל וואס איז געמאכט פון צוויי חלקים איז צוזאמען האבן חכמים גוזר געווען אז אפילו שלא בשעת מלאכה וואס מן התורה הייסט דאס קיין חיבור נישט אפילו ס'איז טאקע צוזאמען אבער ס'איז שלא בשעת מלאכה, האבן חכמים גוזר געווען אז היות עס איז צוזאמען הייסט עס אויך א חיבור, א גזירה, אלס בשעת מלאכה, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז צוזאמען, ווען ס'איז טאקע מחובר, ווען ס'איז נישט מחובר, דארט האט מען נישט גוזר געווען, זעהן מיר אז חיבור מיינט ממש מחובר, און ממילא אז חיבור מיינט ממש מחובר, איז פשט ווען די משנה זאגט הזוג והעינבל חיבור, איז אויך פשט ממש מחובר אז נאר בשעת וואס די זוג און די אימבל איז מחובר הייסט עס א גלעקל ס'הייסט א כלי צוזאמען און ווען ס'איז אפגעטיילט הייסט עס נישט קיין כלי און ווייטער צוריק נאכאמאל לאמיר ארויסרעדן די קשיא טאמער די גלעקל אנעם אימבל הייסט נישט קיין כלי ווייל ס'הייסט נישט קיין חיבור איז ווי קען אביי זאגן אז הואיל שהדיוט יכול להחזירו פארדעם איז עס מקבל טומאה ווען די משנה זאגט קלאר אז ווען ס'איז נישט צוזאמען הייסט עס נישט קיין כלי און אז ס'הייסט נישט קיין כלי איז דאך נישט דא קיין גרעסערע שינוי פון דעם כ'האב ארויסגענומען דעם אימבל, כ'האב עס געמאכט אויס כלי וואלט די טומאה געדארפט אוועקגיין, ווי זאגט די ברייתא ניטלו עינבליהם עדיין טומאתן עליהם, אלא אמר רבא, במילא ענטפערט רבא א צווייטע תירוץ, הואיל וראוי להקישו על גבי חרס, וואס טייטש אפילו טאקע ביסט גערעכט אז ווען מען נעמט ארויס דער אימבל הייסט עס מער נישט קיין כלי, דאס איז נאר כלפי דעם אימבל, נישט כלפי דעם גלעקל, פארוואס? ווייל דער גלעקל קען מען נאך אלץ נוצן אויף דעם ארגינעלעם שימוש, וואס איז געווען די ארגינעלע שימוש? השמעת קול, דא דא א געשמאקע השמעת קול, קענסט נעמען די גלעקל אנעם אימבל אינעווייניג אן די שטיקל וואס רוקט זיך ארום, קענסט עס האקן אויף א חרס, ס'וועט ארויסקומען א שיינע קול, און במילא זאגט רבא אז אין הכי נמי, מען האט טאקע געזען אז די חיבור הייסט א חיבור, ווען איך נעם ארויס די אימבל הייסט עס נישט קיין חיבור, דאס איז פאר די אימבל, נעמסט ארויס די אימבל, די אימבל וועט טאקע מער נישט קענען מקבל זיין קיין טומאה, אבער די גלעקל, האסט נישט מבטל געווען אינגאנצן די תורת כלי פונעם גלעקל, ווייל ס'איז נאך ראוי אויף השמעת קול, און במילא פאר דעם זאגט טאקע די ברייתא ניטלו עינבליהם עדיין טומאתן עליהן, ס'קען נאך מקבל זיין טומאה, זאגט די גמרא איתמר נמי, מיר האבן עס אויך געלערנט, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, הואיל וראוי להקישו על גבי חרס, היות וואס ס'איז נאך ראוי, מ'קען זיך באנוצן מיטן גלעקל אויף השמעת קול אויף א צווייטן אופן.